זיינע בולטע ארויסגעזעצטע בירפארביגע אויגן האבן אלץ אזוי דורכדרינגליך דורכגענומען, ווי זיי וואלטן וועלן ארויסשפרינגען פון די לעדלעך. דורך דעם גאנצן געדיכטעניש פון זיין בארד און פאות, פון דער גאנצער האריקייט זיינער אויפן דיקן האלז און אויפן געפאלדעוועטן קארק, האט געשפראצט מיט בלוט, געזונטקייט און ענערגיע.

אראפגעריסן פון די קאנווערטן די פאסטמארקעס מיטן קאפ פון רוסישן קייסער. נאך איידער דער רבי האט געעפנט מיטן פערלמוטערנעם מעסערל די בריוו, האבן זיי מיט אנגעשפיגענע פינגער אונטערגעהויבן די אויסלענדישע מארקעס. זיידע, האבן זיי געפרעגט אלע מיטאמאל, וועלכער קייסער איז שענער, אונזערער צי דער רוסישער? להבדיל האט דער רבי ר' מיילעך א ליבהאבער פון עסטרייכישן מלכות געענטפערט בייז און געטריבן מיטן ספאדיק די אייניקלעך פון זיך, לאזט ליינען, גייט נישט ליידיג. ער האט נישט פארטראגן דעם מחותן'ס בריוו דער רבי ר' מיילעך, ער האט נישט פארטראגן די שיינע געציקלטע אותיות וואס זענען געווען אזוי אויסגעפוצט, אויסגעצערטלט, ווי דער שרייבער זייערער, דער ראחמאניווקער. ער האט אסאך ווערטער ס'רוב פון תנך גענומען נישט פארשטאנען און איבערגעהיפערט זיי ווי מען מיידט אויס אפיקורסות. נאר איבערהויפט האט אים שטארק בייז געמאכט דאס וואס פון יענעם צד וויל מען אפשלעפן די חתונה. פאר כעס האט ער געפאטשט מיט די אנגעבלאזענע זינליכע ליפן אויפן פייכטן פארלאשענעם ציגאר און געברענט אויפן גבאי ר' ישראל אביגדור

שטענדיג זענען דא אין הויף פארגעקומען שמחות, חתונות, ברית'ן, תנאים, מזל טוב'ס, בר מצוות, חומש אנהויבנס, שול פירענישן. עס זענען געווען אין הויף אזויפיל אייניקלעך אז דער רבי אליין, א איד מיט א שווערן קאפ, האט אפט פארביטן די אייניקלעך זיינע, נישט געדענקט וועמעס פון זיינע קינדער זיי זענען. דאס האט ארויסגערופן ביי די הויפישע קינדער גרויס פארדרוס. דאָס געשטאָרבענע זויגקינד איז דעריבער דעם רעבען קיין גרויסער שאָד נישט געווען. אַ שאָד איז אים געווען די רעביצען. מער פון די ערשטע צוויי ווייבער האָט ער די דריטע ליב געהאַט. אַ יונגע, אַ פריילעכע, אַ וואַרעמע, געדענקט זי דער רעבע. איינמאָל, געדענקט ער, האָט זי אַפילו אים בעת אַ טבילה־נאַכט געזאָגט מאָדנע ווערטער. ווען דו האסט נישט אזא גרויסע בארד האט זי אים געזאגט וואלסטו נאך געווען גאנץ יונג. אן איינפאל פון א אישה? די דאזיגע ווערטער, כאטש נישט קיין צניעות'דיגע, די פריערדיגע ווייבער האבן פאר אים מורא געהאט, גרויס דרך-ארץ ארויסגעוויזן, און בכלל גארנישט גערעדט מיט אים, האבן אים אבער מיט אסאך פרייד אנגעפילט. ער האט זיי תמיד געדענקט.

פון די ספרים'לעך אין עברי טייטש האבן זיי געוויסט אז א אידישע טאכטער טאר נישט חתונה האבן מיט א מאן וואס האט דריי ווייבער באגראבן, אז אזא מאן ווערט אנגערופן קטלן, ווייבער-קוילער. עט האבן זיי בארואיגט זייערע מאנען וואס האבן באצייטנס שוין מורא געקריגן פאר נייע יורשים איבער הונדערט און צוואנציג יאהר. מיר גלויבן נישט. וועלכע אידישע טאכטער וועט זיך גאר וועלן איינשטעלן ס'לעבן? אבער ער, דער ניעשעווער אליין, האט אנדערע אויסרעכענונגען געהאט. גאר אנדערע. ער האט זיך געגרייט חתונה האבן, און דווקא מיט א בתולה וואס ער האט געהאט אויפן אויג. צווישן די רבנים און רבי'שע אייניקלעך וואס פארן קיין ניעשעווע איז אויך געווען ר' מעכעלע היבנובער, א רבי'שער זון וואס האט אליין רבי געדארפט זיין. נאר געווען איז ער א איד א שטאמלער און א שוטה און זיינס א פעטער האט אים אלע חסידים אויסגעכאפט. ער איז דעריבער ארומגעפארן איבער דער וועלט נאך נדבות און פון צייט צו צייט זיך אויך אראפגעכאפט קיין ניעשעווע. אט ביי דעם דאזיגן ר' מעכעלע היבנובער האבן זיך אויפגעהאלטן זיינס א קרובה, א מיידל א יתומה, א רביש אייניקל נאר אן א נדן. יעדעס מאל ווען ר' מעכעלע האט ביים געזעגענען זיך דערלאנגט דעם ניעשעווער א קוויטל האט ער דארט דאס מיידל די יתומה דערמאנט לשידוך הגון האט ער אריין געשריבן אין קוויטל און דעם ניעשעווער איז דאס אין זינען אריין דעם שידוך האט ער זיך אליינט גערעדט פלוצלינג האט ער גענומען שטארק מכבד זיין דעם שטאמלער ר' מעכעלע אויף וועלכע ער האט זיך קיינמאל נישט רעכט אומגעקוקט.

רויכערט מיט א פראסטן ציגאר שפיץ ווי א בעדער, האט ער געזאגט, עה, ס'פאסט גארנישט פאר א רביש קינד. און גלייך דערנאך איז ער ארויס מיט אפענע דיבורים. איך בין נאך, געלויבט דער אויבערשטער, א בעל כח, האט ער געזאגט, בליצנדיג אויף דעם אידן מיט די אויסגעקוילערטע אויגן. זאג איר, דער בתולה, אז זי וועט נאך האבן אם ירצה השם בנים זכרים, און זאל זי נישט מורא האבן צו נעמען א קטלן, ווייל דאס איז נישט קיין דין נאר א מנהג, א נארישער מנהג, איך האלט נישט דערפון, איך. ער האט עטליכע מאל פרייליך א טשמאקע געטאן מיט די ליפן אין פארלאשענעם ציגאר געכאפט דעם שטאמלער ביים אויסגעקראכענעם בערדל און געזאגט גיך און איר וועט זיין ביי מיר מחותן, איר וועט זיין ביי מיין טיש מחותן. דאס ווארט מחותן האט דעם ארעמען קאליקע אזוי גערירט אז ער האט זיך געלאזט פירן ביי דער בארד פון צעיאכמעטן רעבן ר' מיילעך. פון שמחה איז ער געלאפן הין און צוריק איבער דער שטוב, דער רעבע ר' מיילעך נישט ארויסלאזנדיג דעם איד'ס בארד פון דער האנט. איך מיין טאקע אז ס'איז א גלייכע זאך האט דער שטאמלער ארויסגעזאגט אין איין אטעם, גארנישט פארהיקנדיג זיך. דאס האט אים צוגעגעבן מוט.

וועגן פרעגן דעם כלה מיידל איז דעם רעבן אפילו נישט איינגעפאלן. ער האט געוויסט אז זי איז א יסומה אן א קרייצער נדן וואס האלט זיך אויף ביי א פעטער אן ארעמאן און זי וועט עס האלטן פאר א גליק צו ווערן די ניעשעווער רעביצן. די איינציגע מניעה איז געוועזן פארן רעבן ר' מיילעך די יונגסטע טאכטער סערעלע.

ער האט אליין אנגעשלאגן דעם ראחמאניווקער רעבן דעם שידוך אין א בריוו צו אים. אז דער ראחמאניווקער האט געענטפערט מיט האלבע ווערטער האט ער זיך נישט געפוילט און אוועקגעפארן קיין קארלסבאד וואוהין דער ראחמאניווקער קומט יעדן זומער היילן זיינע גאלשטיינער. געהייסן האט עס אז ער פילט זיך נישט מיט אלעמען דער ניעשעווער אז ער דארף ווארעם בעדער. דאָרטן, אױף דעם שפּאַציר צום קװאַל, האָט ער אַזױ לאַנג אַרײַנגערעדט דעם ראַכמאַניװקער, מיט אַזאַ ברען, עקשנות זיך אַרײַנגעגעסן אין אים, ביז ער האָט בײַ אים מיט געװאַלד אַרױסגעריסן זײַן װאָרט. ער האָט אַפֿילו נישט גענוג אָפּגעהיט זײַן אײגענעם כּבֿוד דער ניעשעװער,

האָט ער געמורמלט שטיל, אַזױ אַז דער ניעשעװער זאָל יאָ נישט הערן. נישט קײן דיבורים. ער איז געװען פּונקט דער היפּוך פֿון ניעשעװער. אַ דינער, מיט אַ שיטער, שװאַרץ-גרױלעך בערדל, װאָס גלאַנצט פֿון זױבערקײט און דינקײט, מיט טיפֿע, שװאַרצע, מיסטישע אױגן, מיט אַ דורכזיכטיק, קרענקלעך געשניצט פּנים, װאָס דערמאַנט אין אײלבערטן, מיט לאַנגע, דינע פֿינגער, װאָס שפּילן זיך נערװעז און געלאַסן גלײַכצײַטיק מיט אַ קלײן גאָלדן טאַבעק-פּישקעלע, מיט אַ שנײ-װײַסן געפּרעסטן רעבישן קראַגן איבער דער מאַט-זײַדענע גוט גענײטע קאַפּאָטע, האָט ער זיך שטאַרק אונטערשײדט פֿון זײַן מחותּן דעם ניעשעװער.

נישט וואר? דער ראכמאניווקער האט נישט פארטראגן דעם מחותן זיינעם, ער האט זיך אפילו געשעמט מיט אים. ער האט נישט פארטראגן זיינע ווילדע העוויות, זיין פאטשן מיט די ליפן דעם ציגאר, זיין אפט שפייען אויף דער ערד, זיין צעכראסטעטע אטלאסענע זשופּיצע, די פארקאלטנטע בארד און פּאות, זיין הייזעריקלעך קול, זיין ווארפן מיט די הענט,

געכאַפּט אים בײַ די קנעפּלעך, געשטורקעט מיט די עלנבױגנס, צוגעשפּאַרט אים, כאָטש עס איז געװען גענוג פּלאַץ, אונטערגעשלאָגן אים די זײַטן, איבערגעחזרט צענדליקע מאָל דעם זעלבן געדאַנק, געשלונגען האַלבע װערטער, געשפּריצט פֿון מױל און געכאַפּט אים כּסדר בײַם אױסגעצערטלטן בערדל. צוליב דעם אַלײן, אַבי פּטור צו װערן פֿון אים, איז ער, דער ראַכמאַניװקער, אײַנגעגאַנגען אױפֿן שידוך.

ער האט דעם שידוך געטאן, אבער אפשטעלן א זמן חתונה האט ער זיך נישט געאיילט, און דער ניעשעווער האט אים נישט אויפגעהערט באווארפן מיט בריוו. דער ראכמאניווקער האט געוואוסט גאנץ גוט דעם ניעשעווער'ס יאגעניש. זיין גבאי, מאטיע גאדל, א איד מיט א שארפע נאז ווי ביי א רויב-פויגל, א לשון הרע'ניק און א שונא פון די גאליצישע גוטע אידן, האט יעדעס מאל ווען ער האט דעם רעבן זיינעם דערלאנגט דעם ניעשעווער'ס בריוו געמאכט וויצן אויפן רעבנ'ס מחותן. ער איילט זיך צו דער חופה דער ניעשעווער האט ער געזאגט די בתולה לאזט אים נישט רואיג תורה זאגן, נישט קיין וואונדער נאך דרײַ רעבעצן מיט א חזקה. דער ראכמאניווקער האט מאטיע גאדל אויסגעזידלט. מאטיע האט א גרויס מויל האט ער אים גע'מוסר'ט, דיין מויל וועט דיך אין גיהנום פארפירן. נאר מאטיע גאדל האט געוואוסט אז דער רבי איז פון די ווערטער זיינע אין דער אמת'ן צופרידן. דער רבי האט אפילו נישט געוואלט אליין ליינען דעם מחותן'ס בריוו נאר געהייסן ער זאל זיי אים איבערליינען. אגב האט ער אים טאקע נישט פארגינען דעם שידוך דעם אלטן, ביי אזא עלטער א יונגע בתולה? לאָמיך נישט זינדיקן מיט די רײד, האָט ער געזאָגט צו דער רביצן זײַנע, אַ ייִדענע אַ קרענקלעכע, אַ בלײכע, אַ נערװעזע, מיט אַ פּנים פֿון פּאַרמעט און מיט דער גאַנצער קרענקלעכער ירושה פֿון דורות-מיוחסים. װאָס ברענט ער אַזױ דער מחותּן? ס'װאָלט פּאַסן פֿאַר אַ יונגן אַלמן. דערבײַ האָט ער עטלעכע דריבנע קרעכצעלעך געגעבן. די רעבעצן א חכמה, א יידענע מיט א מאנצבילשן קאפ, האט מיט די סאמע דינסטע איידלקייט וואס איז אזוי שטארק ביי קרענקליכע ווייבער, דערפילט אין מאנס רייד א קנאה צום מחותן זיינעם. דאס האט איר א שטאך געטון אין איר קנויל נערוון, זי האט פארביסן א בלאסע ליפ און געזאגט שטיל, זאל ער זיך טון וואס ער וויל, איך וועל מיין נחום'טשען נישט שיקן קיין גאליציען, ער איז נאך א קינד. נישטא וואס צו יאגן. דער ראכמאניווקער האט צוגעשריבן צום מחותן ציקלדיגע בריוו, יעדעס ווארט א פערעלע. ער האט זיך באמיהט נישט ארויסצואווייזן זיין ווידערגעפיל נאר פארקערט, באשאטן אים מיט גרויסע טיטולן, איבערגעטריבענע און מיט פארשידענע פסוקים און קלוגע ווערטלעך פון דער גמרא, ארויסגעדרייט זיך פון געבן אן ענטפער.

די אויסגעאיידלטע מיוחסים פון דער מוטער'ס זייט, דערצו האט ער זיך אריינגעלאזט אין הימלישע זאכן און קבלה, וויפיל דער פאטער זיינער האט מיט אים נישט איינגע'טענה'ט, געגעבן אים צו פארשטיין אז א בר מצוה יונגל דארף בעסער לערנען א בלאט גמרא, האט נחום'טשע נישט נאכגעגעבן. ער האט זיך באהאלטן אין באזונדערע שטובן, אפגעשלאסן זיך קיינער זאל אים נישט שטערן, און פארטיפט זיך אין די געהיימע מיסטישע לערעס. ער האט בכלל געהאט מאדנע גענג דער נחום'טשע. ער איז געווען א שווייגער, א באהאלטענער, פלעגט קוקן מיט גרויסע אפענע אויגן ארום זיך, דערביי אפט נישט געזען דאס מינדסטע וואס טוט זיך ארום אים. ער האט אפילו געגרייט זיך בסוד צו גרויסע זאכן, ער האט געליינט וועגן דעם ארי אז ער פלעגט דורך קבלה באשאפן טויבן און האט עס געוואלט נאכטוהן, ער האט זיך דערצו אפט גע'טובל'ט אין מקווה, אויסגעלערנט זיך אויסטערלישע נעמען פון מלאכים און אסאך מאל נישט געוואלט איבערבייסן. דער פאטער האט אים פרובירט אפהאלטן דערפון. אליין א וועלט מענטש, א געניסער, א שטיק עולם הזה'ניק, אַ בעלן אויף שיינע און גוטע זאַכן, האָט ער נישט געקענט פֿאַרשטיין דעם ייִנגלס אָפּגעשלאָסנקייט, באַהאַלטנקייט און עקשנות. ווייסט, נחומטשע, האָט ער געזאָגט, דער זיידע זכרונו לברכה פֿלעגט זאָגן, אַז אַפֿילו אין הימל אַליין האָט מען אויך פֿײַנט אַ שוטה. ער האָט שטאַרק קיין חשק נישט געהאַט אים צו שיקן קיין ניעשעווע, צו די שרײַערס און פֿרומאַקעס. ער האט מורא געהאט אז דארט וועט דאס יונגל גאר ארויס פון די כלים וועט אויסוואקסן א פרא אדם. דער מוטער זיינער דער רעביצן איז דער שידוך אויך נישט געווען צום הארצן, זי האט אזוי אויך אפטמאל געלאזט טרערן אין איר זיידן טיכל יעדעס מאל ווען נחום'טשע האט נישט געוואלט איבערבייסן אדער איז ארום געגאנגען ווי א פארבלאנדזשעטער. דערצו האט זי שוין געהאט געזען אין אויסלאנד די כלה סערעלע.

זי האָט דאָס כּלה־מיידל נישט אויפֿגעהערט עסן מיט די אויגן, מיט די נישט פֿאַרגינערישע אויגן פֿון גייסטיקע, מיוחסדיקע ווייבער, וואָס פֿאַרגינען נישט די פּראָסטע, זייער ווייבערשקייט. זי האָט זי אַפֿילו אָפּגעבלאָזן פֿאַר אַ שלעכט אויג. טפֿו! טפֿו! טפֿו! האָט זי געמאַכט זיך שפּײַען, קיין בייז אויג נישט! זי האָט פֿאַרגלײַכט זי מיט נחומטשען, דעם איידעלן, צאַרטן נחומטשען, און איר מאַמיש האַרץ האָט געווייטיקט. הלוואי ס'זאל זיין מיט מזל האט זי געמורמלט, אזא קינד נעבעך. זי האט געוואלט רעדן מיט איר מאן פשוט'ע ווערטער, אבער צו אויסגעאיידלט איז מען דא אין שטוב געווען, צו איבערגעשפיצט מען זאל אנרופן זאכן ביים נאמען. מען האט זיך פארשטאנען שווייגנדיג. זי האט אפילו געוואגט די ראכמאניווקער רעבעצן צוצושרייבן עטליכע ווערטער צום מחותן וועגן איר צוגעבינדנקייט צום קינד. אין א שיינעם לשון קודש, ווי א מאנצביל א למדן האט זי געשריבן וועגן איר נחום'טשען און פארענדיגט האט זי מיט א פסוק, מיט דעם פסוק וואס יהודה האט געזאגט צו זיין ברודער יוסף דעם שני למלך, וועגן בנימינ'ן וואס יוסף האט פארהאלטן אין מצרים, ונפשי קשורה בנפשי, האט זי פארענדיגט איר צושרייבן. אבער דער ניעשעווער האט אפילו נישט געוואלט ליינען וואס א אידענע שרייבט.

שטארקן אים אביסעלע און אינאיינוועגס טאקע צופארן מיט אים קיין ווין צו א פראפעסאר כדי זיך צו באראטן וועגן איר קינד, נאר אפילו דערויף האט ער אויך נישט געוואלט נאכגעבן דער ניעשעווער זיין כבוד ווייסט האט ער געשריבן אז ביי אונז איז א מנהג פון זיידעס צו פראווען חתונות אין לג בעומר און די חתונה איז אפגעלייגט געווארן אויף לג בעומר. קאפיטל צוויי שוין באלד נאך פסח, עטליכע וואכן פאר דער חתונה, האט זיך אין ניעשעווער הויף גע'רעש'ט, געטומלט. די ישיבה בחורים אין בית מדרש האבן באצייטנס, ווי תמיד פאר א שמחה, אויפגעהערט לערנען, ארומגעגאנגען ליידיג און גערעדט צווישן זיך ניבול פה. נאר ווען מען האט זיך געריכט אויפ'ן רעבן, פאר מנחה האבן זיי זיך געכאפט צו די צעריסענע גמרות און גענומען מאכן קולות לימא מתניתא דלא כסומכוס, זאל מען זאגן אז די מתניתא וועט נישט אויסקומען ווי די סומכוס. די לאפיטוטן אין הויף, די יושבים האבן אויפגעלעבט, תקיף געווארן ביי זיך, זיי האבן געריסן געלט ביי דארפס אידן וואס זענען געקומען צום רעבן געהאלפן ווערן, זיי זענען באפאלן ווייבער ארויסגייענדיגע פון רעבנס שטוב און מיט קולות זאלט האבן געפועלט אלדאס גוטס געמאכט אזא טומל אז די ווייבער האבן אין זייערע אויגן אריינגעשטעקט די הענט אין די בוזעמס פארהויבן די קליידלעך און פון די פארדרייטע זאקן ווי די בייגל די קניפלעך ארויסגעשלעפט און זיי נדבות געגעבן גייט שוין גייט האבן זיי געשריגן

געדאווענט האט מען איינס און צוויי, דורכגעלאזט שטיקער ווי אין שמחת תורה. קיין תחנון פלעגט מען בכלל דא נישט זאגן, שטענדיג איז שוין געווען א שמחה'לע. פון שטעט און שטעטלעך זענען שוין באצייטנס געקומען קעסטקינדער. אידן ליידיגייער האבן אויסגענוצט די געלעגנהייט, פארלאזן ווייב און קינדער און געקומען קיין ניעשעווע זיך לאזן וואוילגיין. מזל טוב האבן זיי זיך געוואונטשן מעשה מחותן ביי יעדן טרונק בראנפן ביי יעדער גלעזל מעד מען זאל טאקע געהאלפן ווערן אין די הויפישע קיכן האט גערויכערט געפרעגלט זיך געשמאלצן דעם רבינס זין האבן אויסגענוצט די בהלה דעם עולם און יעדער האט פאר זיך געפראוועט רביסטווע געפירט טיש פאר חסידים, געטיילט שיריים, געטרונקען וויין און געזאגט תורה. יעדער האט געזען וואס מער מענטשן אריבערצוציען אויף זיין זייט. יעדער האט געהאט שטיין שמשים אויף די וואך דער פאטער זאל נישט אמאל אריינפאלן און דערזען ווי ביים לעבן נאך טיילט מען זיך שוין מיט דער רביסטווע. די דינסטן האבן געמוזט אסאך קאכן הארעווען האט זיי ישראל אביגדור דער גבאי געגעבן צו הילף

דער רבונו של עולם האט שוין גענוג אייער תהלים זאגן, גייט אין קיך אריין שיילן קארטאפלעס. זיי האבן געשלעפט האלץ פון די קאמערס, געטראגן וואסער פון ברונעם, אפגעשאבן די האר פון קעלבערנע פיסלעך, געוואשן אקסישע מאגנס, געריבן הארבן כריין. פון זייערע רויטע אויגן זענען געפלאסן טרערן איבער די איינגעפאלענע באקן. די דינסטן, צעשויבערטע עלטערע מוידן

מיט א רויטע פייערדיגע בארד און פאות האט דורכן גאנצן זייד און אטלעס זיינעם ארויסגעקוקט דער עם הארץ, דער געוועזענער משרת יונג, וואס האט אזוי פארשטאנען אריינצונעמען דעם הויף אין די הענט, אז ער איז דערגאנגען ביז הויפט גבאי. די היפשע נאזלעכער זיינע זענען ביי אים שטענדיג פול געווען מיט שמעק טאביק, די רויט-האריג באוואקסענע הענט זענען אומעטום געווען פול, דא האט ער א יונגל אנגעדרייט אן אויער, הלמאי ער זיצט נישט און לערנט. דא האט ער א קבצן אין בית מדרש אראפגערוקט דעם קאפעליוטש איבער די אויערן. דא איז ער ארויפגעקראכן אויפן טיש מיט די פארבלאטיגטע שטיוול צווישן די ספרים געוויזן דעם משרת אז די לאמפן גלעזלעך זענען פארקאפטשעט. באטיאר האט ער געווארטשעט, אזוי פוצט מען א גלעזל? אהער קום, וועל איך דיך לערנען פוצן גלעזלעך. דערביי האט ער גענומען א פאלע פון משרת'ס זשופּיצע און דערמיט אויסגעווישט די סאזשע פון גלעזל. דא פלעגט ער שטראפן די בחורים אלמאי זיי לערנען נישט, און דערביי האט ער געשאטן מיט פארדרייטע גראב-יונגישע פסוקים, און דא פלעגט ער זיך גאר אריינלאזן אין קיך, געכאפט א בליק אין די גרויסע טעפ, פארקריכט געטאן פלינק מיט דער האנט צו א דינסטמוידישן

צום רעבן האט ער נישט אריינגעשמעקט, סיידן ווען מען האט געדארפט אריינלאזן חסידים מיט פדיונים און דערביי אפלעקן א ביין. וויפיל מאל דער רבי האט אים גערופן ווען עס האט זיך אים פארלאשן דער ציגאר איז ער נישט געווען. דער רבי האט זיך געקאכט, געשריגן אז ער וועט אים ארויסטרייבן, נאר ישראל אביגדור האט זיך דערביי ווייניג געמאכט. דער רבי האט אים געדארפט מער ווי ער דעם רעבן. קיינער האט נישט געקענט אזוי אויסגעבונדן דעם הויף ווי ישראל אביגדור, קיינער האט ביים טיש נישט געקענט אזוי דעם גאנצן עולם ווי ער, ער האט געוואוסט וויפיל פלעשער וויין אריינצושטעלן יעדן טיש-זיצער, צו מען וויל יא צו מען וויל נישט, ער האט געוואוסט אויסצוזעצן יעדן ביים טיש דער עיקר די גבירים אז קיינער זאל נישט זיין באליידיגט, ער האט געוואוסט וועמען מען דארף געבן א בכבוד'ע פארציע און וועמען אפפטר'ן מיט א קלייניקייט, ער האט געקענט אפהאלטן דעם גרעסטן עולם ביים רעבנס טיר און אריינלאזן נאר די גבירים און מיוחסים, אומפארבייטליך איז ער געווען אין וועג ווען דער רבי האט זיך ארויסגעלאזט זאמלען געלט, ער האט געקענט אזוי אנשרעקן די חסידים שטעלן אזעלכע פרייזן אז זיי האבן גארנישט געוואגט זיך קעגן צו שטעלן. איך זאג דיר אז דו האסט געכאפט א מציאה, ווי איך בין א איד געבוירן האט ער איינגערוימט יעדן א סוד, מעגסט מיר שטעלן א פלעשל מעד. אויך ביי דעם מלכות האט ער זיך געטויגט, ער האט אלעמאל ארויסגעקריגן פארן רעבן א ספעציעלע קופע אין וואגאן. ער האט אויך געקריגן ביי פריצים קארעטעס פארן רעבן, טאמער איז ער געפארן מיטן רעבן אויף א שמחה צו אנדערע גוטע אידן האט ער, ישראל אביגדור, זיך אזוי ברייט אוועקגעשטעלט, געמאכט אזא טאראראם, אז גלייך איז דער רבי זיינער געווארן אין דער פרעמד דער באלעבאס, און די היימישע רביס מיט זייערע גבאים האבן א פנים געהאט ווי אורחים, ער פלעגט זיך שאפן מיט די גבאים ווי מיט משרתים, נאר וויכטיגער ווי אלס איז געווען דאס וואס ער האט שוין געוויסט צופיל פון הויף, געוויסט פון אלע ארומרייסענישן, סודות, שטוב זאכן, משפחה, עיסוקים. ער האט זיך אזוי אומעטום אריינגעשארט, אריינגעקראכן, אז ער האט איינמאל אין א שבת נאכמיטאג, טאקע גלייך נאך דעם טיש, געטראפן דעם רעבן מיט דער דריטער רעביצן זיינע אין שטייגער פון מאן און ווייב. ביי קיין זינד האט ער זיי נישט געטראפן חלילה מאן און ווייב, אבער פון דעמאלט אן האט ער אנגעהויבן קוקן דעם רעבן גלייך אין די אויגן אריין מיט גניבישע בליקן און אים אויפגעהערט צו באדינען נישט געמאכט זיך הערנדיג זיינע קולות ישראל אביגדור, איך וועל דיך אויסרייסן איצט פאר סערעלעס חתונה. האט ער גאר אפגעלאזט די פליגלען, ער האט צום רעבן נישט אריינגעשמעקט, געהייסן די אנדערע שמשים זאלן צו אים גיין, ער האט כסדר געטרינקן מעד מיט חסידים, געשמעקט שארפן טאבעק, און געדרייט זיך אין קיך צווישן די מיידן אזוי קונציג אז קיינער זאל עס נישט מערקן. אין לג בעומר, דעם טאג פון דער חתונה, זענען טויזענטער חסידים אנגעקומען. קראקעווער חסידים, נגידים, האבן אפגעדינגען וואגאנעס, געדאווענט אין באן מיט מנין, געטאנצט, געזינגען, געטרינקן משקה און דערציילט זיך חסידישע מעשה'ס. קיין גויים און געגאלטע בערד האט מען אין די וואגאנעס נישט אריינגעלאזט. די קאנדוקטארן האבן מיטגעטרינקן און געווינטשן לחיים. נישט נאר די יידישע קאנדוקטערס זענען איבערגעגאנגען פון דייטש אויף עכט גאליצישן יידיש מיט אלע עכן און מעכן, נאר אויך די פאלאקן און רוטענער האבן גערעדט יידיש. ארעמע חסידים האבן זיך געשלעפט צו פוס און מיט בעל-עגלהשע וועגעלעך, כאפנדיג פון די בעל-עגלהס קללות און אמאל אפילו א בייטש אויך. אלע ניעשעווער אכסניות, פריוואטע שטיבן, שטאלן, קאמערן, בוידעמס, האבן אויפגענומען אורחים. בעטלער האבן זיך געשארט פון אלע וועגן. די בית מדרש בחורים האבן זיך שוין נישט געקענט דערווארטן ביז שביעות, און אין ספירה געלאזט זיך צום טייך באדן. גוטע שווימערס האבן געלייגט קלאפטער, וואסער טריט און געמאכט קולות, ווי אין באד. איי אידן, גוט, גוט, א מחיה! באלד נאכן באדן זענען זיי אוועק אין הויף צו דער גרויסער סוכה זיך איבערצוטוהן פאר קאזאקן. אויף יעדע הויפישע חתונה אין ניעשעווע האבן בחורים און יונגעלייט פארשטעלט זיך פאר קאזאקן, אויפגעזעצט זיך אויף פערד און אנטקעגן געריטן דעם חתן צו דער באן וואס ליגט עטליכע קילאמעטער אין א זייט פון שטאט.

אלע בעלי עגלות און אידן וואס האלטן פערד האבן געבראכט זייערע קלאטשעס פאר די קאזאקן. די פערדלעך מידע, מיט אראפגעלאזטע קעפ און פארקלעבטע נאזלעכער, נארוואס אוועקגענומענע פון געשמאקן קלעפיקן אבראק, האבן נישט געלאזט די קאזאקן ארויפקריכן צו זיך אויף די שארפע הויקעריגע רוקנס, נישט געוואלט גיין. די קאָזאַקן האָבן געריסן בײַ די לייצן און פֿעסט זיך געהאַלטן בײַ די פֿערדישע גריװעס, כּדי נישט אַראָפּצופֿאַלן. עטלעכע חסידים האָבן אַרײַנגעטראָגן אין דער לײדיקער סוכּה אַ פֿאַס, אין װעלכן מען זײַערט אײַן באָרשט אױף פּסח. אַנדערע האָבן געבראַכט עמערס הײס װאַסער פֿון קיך און געגאָסן אין פֿאַס אַרײַן. און די סאַמע חשובֿע לײַט, די נגידים און די לומדים, האָבן געשײלט ציטרינען, געקװעטשט דעם זאַפֿט איבער די פֿינגער אין הייסן וואסער און געשאטן זעקלעך מיט צוקער, דאס האט מען געמאכט דעם פונטש, דעם ניעשעווער פונטש צו די חתונה, אידן האבן זיך געקריגט, געריסן, יעדער האט געהאלטן אז נאר ער אליין איז דער אמת'ער פונטש מייסטער. בהמה לאז מיך צו! האט מען זיך געזידלט און נישט באליידיגט. אלע האבן געגאסן וואסער, געקוועטשט ציטרינען, פארזוכט און געשמאטשקעט מיט די ליפן, אידן! טעם גן עדן! אויפן הויף איז פארפארן א קארעטע און פיר שימלען געשפאנט נאשפיץ. דאס האט דער גראף אלבעכא צוגעשיקט אויף יעדער הויפישע חתונה זיין קארעטע מיט די פיר ווייסע פערד אויף אנטקעגנצופארן דעם חתן. דערפאר האט דער ניעשעווער געהייסן זיינע חסידים וויילן דעם פרץ אין עסטרייכישן פארלאמענט. דער קוטשער, א גוי א ריז, מיט אפאר לאנגע העלע וואנצן וואס פאראייניגן זיך מיט די באקנבערד האט פארביסן מיט לעקיך און בראנפן וואס מען האט אים פון הויף ארויסגעטראגן און מיט קוראזש געגעבן אזא קנאל מיט דער לאנגער בייטש איבער אלע אלטע קאזאקישע קלאטשעס אז זיי האבן זיך צעלאזט ווי אין די גאר יונגע יארן. זשיװאָ! זשידאָװסקע װאָיסקאָ! האָט ער געשריגן אױף די צעשראָקענע קאָזאַקן, װאָס האָבן זיך געקלאַמערט אין די פֿערדישע גריװעס, הע, טאַטעלע, מאַמעלע, מאַרש! ער האָט אַזױ געיאָגט איבער דעם שאָסײ, אַז אַלץ איז פֿאַרשלינגען געװאָרן אין שטױב און אין זון. מען האָט נישט געזען מער די דערשראָקענע אױגן פֿון די רײַטער, בײַ װעמען די קלײנע פֿערד זײַנען אין רײַטן געװאַלדיק הױך אױסגעװאַקסן. מען האט נישט געהערט די קולות פון די יונגעלייטלעך וואס האבן פון שרעק געשריגן שמע ישראל, אלץ איז פון די פערדישע פאדקאוועס און פון די בייטשישע קנאלן פארטויבט געווארן. ווען די באן איז אנגעקומען האבן די קאזאקן זיך א לאז געטוהן מיט א געזאנג צום חתן. מזל טוב חתן! האבן זיי געשריגן און געשטעקט הענט, שלום עליכם! א מידער פון וועג, אן אומרואיגער פון דעם פרעמדן נייעם דערשטוינט

וואס מען מאכט ארום אים. ער איז מיד געווארן פון די פילע הענט, הייסע, שווייסיגע, וואס האבן אים שלום עליכם אפגעשטעקט. ער האט בלויז מיט די שפיץ פינגער פון זיין לאנגע יונגלערישע האנט די מאסע הענט בארירט. פאמעליך, פאמעליך, האט געווארנט דער גבאי מאטיע גדל פון רחמניווקא, ווארפנדיג בייזע בליקן אויף דעם עולם. א שונא,

פרא אדם'ס שטופט זיך נישט האט ער געפייערט, שקצים! ישראל אביגדור האט גלײַך אויפגעכאפט דעם פרעמדנ'ס שקצים און גלייך אפגעהאקט די פליגלען דעם רוסישן דבר אחר וואס קומט קיין נעשאווע הערשן דרך ארץ פאר אידן, האט ער אויסגערופן, אין רחמניווקא זענען דא שקצים, אין נעשאווע זענען דא שיינע אידן כשר'ע יראים ושלמים, ביידע גבאים האבן געפלאמט. ביי מאטיע גדל איז די נאז געווען אזוי רויט ווי ביי ישראל אביגדור'ן די בארד. זיי האבן באזייטנס געפייערט, געקוקט אויף זיך ווי די הענער פארן שלאגן. א ווארע מאכט! א ווארע! האט מאטיע גדל געגעבן באפעלן. דער חתן האט געפלאנטעט מיט די טריט, געקוקט מיט די גרויסע קינדערישע דערשראקענע אויגן און פארלוירן זיך אינגאנצן. דאָס קורצע זײַדענע קאַפּאָטקעלע זײַנס, נעט געמאַכט, די קלײנע געפּאַסטע גלאַנציקע שטיװעלעך, דער װײכער שנײ-װײַסער, איבערגעלײגטער, אױסגעפּרעסטער קראַגן איבערן גלאַנציק-שװאַרצן זײַדענעם מלבושל, דאָס האַלב רבניש, האַלב דײַטשיש קאַפּעלושל אױפֿן קאָפּ, האָבן אים געמאַכט נאָך שמעלער, קינדערישער, װי ער איז געװעזן.